מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת עירובין דף קב עמוד ב'. די משנה גייט ווייטער ארומרעדן דעם נושא פון אין שבות במקדש, אז ס'איז דא חילוקים לגבי מקדש מיט מדינה, זאכן וואס במקדש קען איך יא טון, היות ס'איז נאר איסור דרבנן, מה שאין כן במדינה קען איך עס נישט טון, ווייל אוודאי איסורי דרבנן זענען נוהג במדינה. זאגט די הייליגע משנה, מחזירין ציר התחתון במקדש אבל לא במדינה, די ציר התחתון דעם אונטערן הינדזש פון א שאפע, במקדש מעג איך עס פאררעכטן, ווייל די גאנצע זאך וואלט דאך נאר געווען אלס איסור דרבנן, כ'האב מורא עסט ברענגען דיינע כלים, עסט צוקומען צו א איסור מכה בפטיש, און ממילא עסט צוקומען צו איסור דאורייתא, היות אין שבות במקדש, וויבאלד בית המקדש זענען איסורי דרבנן נישט נוהג, אויב אזוי קען איך גיין פאררעכטן דעם שאפע יעצט. אבער לא במדינה, אבער במדינה, דארטן אוודאי איסור דרבנן, ממילא וויבאלד כ'דארף אוודאי יא אכטונג געבן פאר איסורי דרבנן, קען איך נישט גיין פאררעכטן דעם ציר התחתון. איז רש"י לייגט שוין צו, אוודאי רעדט מען דא אז אין בית המקדש, נישט פשט אז א שאף האט זיך צובראכן און דו ווילסט עס גיין פאררעכטן יעצט ווייל אין שבות במקדש, דאס אוודאי נישט, פשט איז אז כ'דארף צוקומען צו דארטן, כ'ווייס אז זאכן געווען סטאק אינעווייניג, די זאלץ, כלים געווען זאכן אינעווייניג, דעמאלטס זאג איך אז במקדש קען איך עס פאררעכטן. יעצט וואס איז מיט די עליון, די אויבערשטע הינטש וואס דאס טאקע האלט די טיר, מילא די אונטערע הינטש, די טיר וועט נאך אלץ שטיין, אבער די אויבערע הינטש, איינמאל דו נעמסט דאס ארויס, עט די גאנצע טיר אראפפאלן, אויף דעם זאגט די משנה והעליון כאן וכאן אסור, זאגט תנא קמא, אז כאן וכאן אסור סיי במקדש, סיי במדינה, די אויבערשטע קענסט נישט פאררעכטן, ווייל תנא קמא האט געהאלטן אז יש בנין בכלים, און ממילא אז איך גיי פאררעכטן דעם אויבערן הינדזש קומט דאך אויס דא א איסור דאורייתא פון בונה, און איסור דאורייתא איז איבעראל נוהג, און ממילא זאגט די משנה והעליון כאן וכאן אסור די אויבערשטע איז אסור אין ביידע פלעצער. קומט רבי יודא, זאגט רבי יודא, רבי יודא אומר העליון במקדש, ניין, אין בנין במקדש, אין בנין בכלים, נישטא אזא זאך, בנין בכלים דאזנט עקזיסט. און ממילא די עליון קענסטו אויך גיין פאררעכטן די בית המקדש, ווייל קיין איסור בנין איז נישט דא מדאורייתא, נאר וואס דרבנן'ס, אין שבות במקדש. והתחתון במדינה, דער תחתון האלט רבי יודא, ס'אזוי ס'איז א שוואכע זאך די טיר האלט זיך אן אן דעם אויכעט, און ממילא קענסטו אפילו במדינה מעגסטו גיין פאררעכטן דעם ציר התחתון. ברענגט די גמרא יעצט א ברייתא, וואס די ברייתא גייט לפי שיטת תנא קמא, זאגט די ברייתא, תנו רבנן, ציר דלת, א הינדזש פון א טיר, שידה תיבה ומגדל, טאמער ס'איז געווען פון א סארט שאפע, ס'הייסט נישט א זאך וואס איז געווען מחובר לקרקע, איז במקדש מחזירין, אין בית המקדש קען איך עס נעמען, אט אויב די ציר התחתון האט זיך צובראכן, קען איך עס פאררעכטן, ווייל די איינציגסטע איסור וואלט געווען א איסור דרבנן, וממילא אזוי האט מען געזאגט אין די משנה, אין שבות במקדש, און ממילא במקדש מחזירין. מה שאין כן טאמער ס'איז במדינה, דארטן קען איך עס נישט פאררעכטן, וויבאלד ס'איז דא איסור דרבנן, איסורים דרבנן זענען אוודאי יא נוהג במדינה, און ממילא דאס קען איך נישט טון. נאר וואס, זאגט די ברייתא, איין זאך קען איך יא טון, במדינה דוחקין, טאמער דו זעסט אז ס'האלט פארן ארויס קומען, ס'הייסט דו זעסט ס'שאקלט זיך אביסל, דעמאלטס דוחקין, מעג איך עס צוריק אריינשטופן. אבער גיין פאררעכטן במדינה לכתחילה, דאס קען איך אוודאי נישט טון, ווייל ס'איז דא א איסור דרבנן. והעליון, וואס מיט די אויבערע ציר, כאן וכאן לא יחזיר, טו איך נישט טוהן, נישט אין בית המקדש, נישט במדינה, ווייל ס'דא א איסור פון בונה, דער ברייתא האט אויך געהאלטן אזוי ווי תנא קמא, אז יש בנין בכלים, ממילא די עליון קען איך קיינמאל נישט פאררעכטן. יעצט וואס מיט די אונטערע, האט מען געזאגט די אונטערע במדינה קען איך נישט פאררעכטן, איז די ברייתא מסביר פארוואס קען איך עס נישט פאררעכטן, ווייל גזירה שמא יתקע, איך האב מורא וועסט ברענגען דיינע כלים, ואם תקע חייב חטאת, אז דו גייסט ברענגען דיינע כלים, ביסטו עובר אויף א איסור פון מכה בפטיש, און מילא ביסטו עובר אויף א איסור, וממילא זאג איך אז וואס במדינה איז עס אסור אלס גזירה דרבנן. לייגט די ברייתא צו, של בור ושל דות ושל יציע, טאמער די הינדזשעס פון א טיר וואס איז פון א בור, אדער זאכן וואס זענען מחובר לקרקע, דעמאלס לא יחזיר לכולי עלמא קען איך עס נישט צוריק לייגן, ואם החזיר חייב חטאת, דארטן מאכט עס נישט קיין חילוק, ווייל דארטן ביסטו חייב חטאת, דארטן איז אז טאמער ס'איז א מחובר לקרקע, אוודאי איז דא האלט שוין יעדער איינער לכתחילה אז יש בנין, און ממילא אוודאי איז דא בנין אויב אזוי ביסטו עובר אויף א איסור דאורייתא, און ממילא טאמער מ'רעדט דא פון א הינזש, פון יציע, אדער פון א בור אדער של דות, דעמאלס לא יחזיר ואם החזיר ביסטו חייב אויף א חטאת. זאגט די הייליגע משנה, מחזירין רטייה במקדש, אבל לא במדינה, נאכאמאל א חילוק צווישן מדינה און בית המקדש, דא רעדט זיך לגבי א בענדעדזש, א מענטש האט געהאט עפעס א וואונד, האט ער גענומען א בענדעזש וואס זעט זיך אויס דער בענדעזש האט געהאט עפעס און געלייגט די קריעם אויף דעם, איז זאגט די משנה אז בבית המקדש מעג איך עס צוריק לייגן, אבל לא במדינה, אבער מדינה קען איך עס נישט צוריק לייגן, דאס הייסט אזוי, אז דער כהן האט געהאלטן מיטן מאכן די עבודה, און ער ווייסט דאך אז לגבי צו מאכן די עבודה קען איך נישט האבן די בענדעזש, און מילא פאר דעם וויל ער עס אראפ נעמען, ער מאכט די עבודה און וויל עס צוריק ארויף לייגן, אויף דעם זאגט די משנה מחזירין רטייה במקדש, דו מעגסט עס צוריק ארויף לייגן, אבל לא במדינה, אבער במדינה, דארטן קען איך עס נישט צוריק לייגן, ואם בתחילה, אבער גיין לכתחילה לייגן א בענדעזש, כאן וכאן אסור, סיי במדינה, און אויך במקדש איז אסור, אפילו אז מיר זאגן אז וואס אין שבות במקדש, אויף דעם זאגט די משנה ניין, ווען זאג איך אין שבות במקדש, דאס איז דווקא לגבי די כהן וואס מוז מאכן זיין עבודה און די בענדעזש שטערט אים צו מאכן די עבודה, זאג איך, נעם אראפ דעם בענדעזש, זאלסט קענען מאכן די עבודה, און שפעטער קענסטו צוריק ארויפלייגן, ווייל טאמער איך וועל נישט מתיר זיין וועט ער קיינמאל נישט וועלן מאכן די עבודה, און ממילא אויף דעם האט די משנה מתיר געווען, אבער גיין לייגן לכתחילה א בענדעזש, ווייל דו זאגסט איך שטיי דאך אין מקדש, אין שבות במקדש, זאל איך צו יעצט קענען ארויפלייגן א בענדעזש, אויף דעם זאג איך ניין, אם בתחילה, דאס האט נישט קיין שום שייכות נישט צו בית המקדש, אין הכי נמי דו שטייסט אין די מקדש, אבער אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן אז אין שבות במקדש, און ממילא כאן וכאן אסור, איז סיי במדינה און אויכעט במקדש איז עס אסור. תנו רבנן, רטיה שפרשה מעל גבי מכה, וואס איז טאמער א רטיה די בענדעדזש איז אראפגעפאלן פון זיין מכה, דאס הייסט ער שטייט אינדערהיים ביי זיך און די רטיה פאלט אראפ, זאגט תנא קמא מחזירין אותה בשבת, מעג איך עס צוריק ארויפלייגן אויף שבת. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט ניין, צוריק ארויף לייגן דאס קען איך נישט טון, נאר וואס, הוחלקה למטה דוחקה למעלה, טאמער ס'האט זיך אראפגעגליטשט, קען איך צוריק ארויפהייבן, למעלה דוחקה למטה, טאמער ס'איז ארויפגעגאנגען קען איך צוריק אראפשטופן, ומגלה מקצת הרטיה ומקנח פי המכה, אז דו ווילסט קענסטו ארויפהייבן אביסל פון דעם בענדעדזש, אביסל אויסוואשן דעם מכה, וחוזר ומגלה מקצת רטיה, הייבט אויף די אנדערע זייט אביסל, ומקנח פי המכה, אבער ורטיה עצמה לא יקנח, אבער די רטיה אליינס קענסט נישט אראפנעמען און דאס אויסוואשן אדער דאס אויסשמירן, מפני שהוא ממרח, ווייל דא איז דא א איסור פון ממרח, רש"י איז מסביר אז ס'געווען אזעלכע ליינס אינעווייניג אין דעם בענדעדזש, און ממילא ואם מירח חייב חטאת, אויב האסט געגאנגען שמירן בשעת האסט געמאכט אלעס גלייך, איז דא יעצט א איסור פון ממחק, און ממילא ביסטו חייב אויף א חטאת. אמר רב יהודה, זאגט רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יהודה, די הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה, וואס ער האט געזאגט, אז איך זאל צוריק ארויף לייגן די בענדעזש איינמאל ס'איז אראפ געפאלן, דאס קען איך נישט טון, סתם טאמער ס'האט זיך אוועק גערוקט פונעם פלאץ מעג איך עס צוריק לייגן, אבער טאמער ס'איז אינגאנצן אראפ געפאלן מעג איך עס נישט צוריק ארויף לייגן. אמר רב חיסדא, זאגט רב חיסדא, לא שנו אלא שפירשה על גבי כלי, ווען איז געווען די מחלוקת צווישן זיי, דאס איז דווקא אז ס'איז געפאלן אויף א כלי, אבל פירשה על גבי קרקע, אבער טאמער די בענדעזש איז אינגאנצן אראפגעפאלן, ס'איז געפאלן אויפן ערד, דעמאלס דברי הכל אסור, זאגט רב חיסדא, דעמאלס איז אפילו תנא קמא וואס זיי האלטן איך מעג עס יא צוריקלייגן, דאס איז נאר ווילאנג ס'פאלט אויף א כלי, אבער טאמער ס'פאלט אויפן ערד, דעמאלס איז דא אינגאנצן האלט יעדער איינער אז ס'איז אסור. אמר מר בר רב אשי, זאגט דער מר בר רב אשי, הוה קאימנא קמיה אבא, איך בין געווען פאר מיין טאטע רב אשי, נפלה ליה, איז געפאלען זיין בענדעדזש, אבי סדיא, אויפן קישן, וקא מהדר ליה און האט עס צוריק ארויף געלייגט, אמינא ליה האב איך אים געזאגט, לא סבר לה מר להא דאמר רב חיסדא, האלסטו דען נישט וואס רב חיסדא האט געזאגט, אז מחלוקת שפירשה על גבי כלי, אז די מחלוקת צווישן תנא קמא מיט רבי יהודה איז, אז טאמער ס'איז געפאלן אויף א כלי, תנא קמא געהאלטן אז איך מעג עס צוריק ארויף לייגן, רבי יהודה האט געהאלטן איך טאר עס נישט צוריק ארויף לייגן. אבל פירשה על גבי קרקע, אבער טאמער ס'איז געפאלן אויפן ערד, אסור האלט יעדער איינער ס'איז אסור. ואמר שמואל, און שמואל האט דאך געזאגט, הלכה כרבי יהודה, די הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה, אז אפילו עס איז נאר געפאלן אויף א כלי, נאך אלץ טאר איך עס נישט צוריקלייגן, און ממילא פרעגט ער זיין טאטן, דיין בענדידזש איז דאך געפאלן אויף א כלי, אויב אזוי ווי אזוי קענסטו זאגן, ווי אזוי קענסטו נעמען דעם בענדידזש און עס צוריק ארויפלייגן, מען האט דאך גע'פסק'נט די הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה, אז איינמאל עס פאלט אראפ, אפילו עס איז נאר אויף א כלי, מעג איך עס נישט צוריק ארויפלייגן. ממילא פרעגט ער אים, ווי אזוי האסטו עס יא צוריק ארויף געלייגט? אמר לי, האט מיין טאטע מיר געענטפערט, לא שמיע לי, איך האב נישט געהערט אזוי, כלומר לא סבירא לי, זאגט ער מיר, איך האלט נישט דאס איז געווען די מחלוקת צווישן תנא קמא מיט רבי יהודה, דו האסט געמיינט די מחלוקת איז אז ווילאנג עס איז געפאלן אויף א כלי דארטן איז די מחלוקת, אבער טאמער עס פאלט אויפן ערד דארטן האלט יעדער איינער עס איז אסור, זאג איך דיך ניין, די מחלוקת צווישן תנא קמא מיט רבי יהודה איז דווקא אז ס'איז געפאלן אויפן ערד, דארטן זאגט תנא קמא איך מעג עס נאך אלץ צוריק לייגן, און רבי יהודה זאגט ניין איך מעג עס נישט צוריק ארויף לייגן, אבער טאמער ס'איז געפאלן אויף א כלי, האלט רבי יהודה אויך אז איך מעג עס צוריק ארויף לייגן, און ממילא זאגט ער צו זיין זון. דאס וואס רב חסדא האט מסביר געווען איז פאלש, איך האב פארשטאנען די מחלוקת צווישן זיי איז אז דווקא ווען ס'איז געפאלן אויפן ערד, אבער טאמער ס'פאלט אויף א כלי מעג איך עס יא צוריק לייגן אפילו לפי שיטת ר' יהודה, און ממילא האב איך עס טאקע צוריק געלייגט, און ממילא זאגט ער אים, לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי, איך האלט נישט אזוי און איך האלט די מחלוקת איז געווען ווען ס'איז געפאלן אויפן ערד. זאגט די הייליגע משנה, קושר נימא במקדש אבל לא במדינה, איך האב געהאט א הארפ, יעצט איינע פון די סטרינגס האט זיך דארטן צובראכן, איז קאליע געווארן, ס'איז כ'ווייס עס סנעפט, איז די הלכה איז קושר נימא במקדש, אין בית המקדש מעג איך עס צוריק צובינדן, הגם בעצם קשירה איז דאך א איסור, נאר וואס זאגט די משנה אז איך מעג עס יא, וויבאלד ס'איז מכשירי מצוה, און פאר מכשירי מצוה מעג איך טון אזא זאך, אבל לא במדינה, אבער נישט במדינה. ואם בתחילה, אבער גיין לכתחילה און מאכן א קניפ, דאס הייסט לכתחילה צו פאררעכטן מיין הארפ, וואס האסט געקענט מאכן פאר שבת און האסט נישט געמאכט, דעמאלטס כאן וכאן אסור, אז סיי במדינה און סיי במקדש איז עס אסור. פרעגט די גמרא א קשיא, ורמינהו, איך וועל דיר פרעגן א קשיא, נימת כנור שנפסקה, מיר האבן געהאט א ברייתא, די ברייתא זאגט אז טאמער כ'האב א נימא פון א כנור וואס האט זיך אפגעהאקט, לא היה קושרה, טאר נישט מאכן קיין קניפ, אלא עונבה, נאר וואס? ער מוז מאכן א עניבה, דאס הייסט ער מוז מאכן א באו. לכאורה איז דאס ממש א סתירה מיט אונזער משנה, אונזער משנה איז געשטאנען אלס וואס? אלס מכשירי מצוה, קען איך עובר זיין, איך קען מאכן קשירה, און דא זאגט די ברייתא ניין, דו קענסט נישט מאכן קשירה, עניבה מעגסטו מאכן, דו מעגסט מאכן א באו, וואס דאס איז א שוואכערע זאך, אבער א קשירה, מאכן א קשר, דאס קען איך נישט טון. ממילא פרעגט די גמרא, לכאורה האב איך דא א סתירה צווישן די משנה מיט די ברייתא, אין משנה איז געשטאנען א קשר, אין די ברייתא איז געשטאנען פשוט מאכן עניבה. זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. הא רבנן, די ברייתא וואס די ברייתא זאגט אז וואס מ'דארף מאכן א ניווא, דאס איז רבנן, און הא רבי אליעזר, דאס איז רבנן, און אונזער משנה איז רבי אליעזר, און איז די גמרא מסביר, לר' אליעזר דאמר מכשירי מצוה דוחין את השבת, ר' אליעזר וואס האט געהאלטן אז וואס מכשירי מצוה זענען דוחין את השבת, ממילא קושרה, דאס איז אונזער משנה, וואס די משנה זאגט קושרה, ווייל איך האב געהאלטן אז מכשירי מצוה זענען דוחין את השבת, היות ס'איז דוחה שבת, קען איך מאכן אפילו קשירה. מה שאין כן רבנן, לפי רבנן דאמרי אין דוחין, זיי האבן געהאלטן אז מכשיר המצוה ס'איז דאך נאר אויף צו העלפן צו די מצוה, ס'הייסט צו מאכן די מוזיק ביי די קרבן ס'איז נאר מכשיר המצוה, ממילא וויבאלד ס'איז נאר מכשיר המצוה איז אין דוחין, ממילא זאגט די ברייתא אז וואס, עונבה, זאגן רבנן אז וואס מ'דארף מאכן עניבה. און ממילא זאגט די גמרא א גוטן תירוץ, די משנה איז טאקע איז רבי אליעזר וואס ער האט געהאלטן מכשירי מצוה זענען דוחה, די ברייתא איז רבנן וואס זיי האבן געהאלטן ס'איז נישט דוחה, און ממילא מוז איך מאכן אן עניבה. פרעגט די גמרא אי רבי אליעזר, אויב איז עס שיטת רבי אליעזר וואס ער האט געהאלטן מכשירי מצוה זענען דוחה, אויב אזוי אפילו לכתחילה נמי, וואס זאגט אונז די משנה? די משנה ענדיגט ואם בתחילה כאן וכאן אסור, גיי לכתחילה בינדן, גיי מאכן א קשר אויף מיין הארפ שבת נאכמיטאג, דאס איז אסור. לכאורה, אויב זאגסטו מיר אז וואס? מכשירי המצוה זענען דוחה, אויב אזוי לכתחילה נמי, זאל איך קען גיין לכתחילה שבת און מאכן א קשר אין מיין הארפ, ווייל ס'איז א חלק פון מכשירי המצוה, וואס גייט מיך אן צו איך האב עס יא געקענט מאכן פאר שבת, איך האב עס נישט געקענט מאכן פאר שבת, למעשה איז עס מכשירי מצוה? אוודאי יא, אויב אזוי לפי ר' אליעזר וואלט איך דאך געדארפט קענען מאכן דאס אפילו אינמיטן שבת, און ממילא פארוואס זאגט מיר די משנה אם בתחילה כאן וכאן אסור? אלא מאי, די חילוק וואס דו האסט אים געזאגט אז איינס לרבי אליעזר און איינס לרבנן, דאס ארבעט נישט. ממילא ווייטער דארף די גמרא זוכן א נייע תירוץ, וואס די חילוק פארוואס אין די משנה שטייט מען דארף מאכן א קשר, און די ברייתא שטייט מען דארף מאכן עניבה. זאגט גמרא אלא לא קשיא, הא רבי יהודה הא רבנן, די משנה איז רבי יהודה וואס ער האט געהאלטן אז ס'נישט דא קיין חילוק צווישן א קשר מיט א עניבה, עס איז אלעס איין זאך, ממילא וויבאלד זיי ביידע זענען אויפן זעלבן לעוועל, קשירה מיט עניבה זענען די זעלבע זאך, אויב אזוי זאגט די משנה אז וואס, ניין, זאלסטו מאכן א קענסטו מאכן א קשר. מה שאין כן הא רבנן, די ברייתא האט געהאלטן ניין, אז קשירה איז נישט די זעלבע זאך ווי עניבה, און ממילא דו קענסט עס מאכן שוואכער, דו קענסט מאכן עניבה, אוודאי זאלסטו גיין פאר עניבה, און ממילא ווען די משנה זאגט אונז אז וואס מ'קען מאכן קשירה, דאס רבי יודא וואס ער האט געהאלטן אז מ'קען עס טון, מה שאין כן לברייתא וואס די ברייתא האט געזאגט מ'זאל מאכן עניבה, דאס איז שיטת רבנן. פרעגט די גמרא, ורבי יודא אליבא דמאן, לכאורה, רבי יודא לפי וועם גייט ער? אין הכי נמי ער זאגט אז קשירה מיט עניבה די זעלבע זאך, אבער פארוואס קען איך עס טוען בכלל אויף שבת? לכאורה אי אליבא דרבי אליעזר קאמר, לכאורה מוז זיין אז ער האלט אזוי ווי רבי אליעזר, אז וואס? אין הכי נמי די לעוועל פון קשירה מיט עניבה די זעלבע זאך, אבער די מציאות פארוואס מעג איך עס טוען, ווייל איך האלט אז מכשירי מצוה זענען מותר צו מאכן אויף שבת, אויב אזוי האב איך ווייטער די זעלבע קשיא, אפילו לכתחילה נמי, זאל איך עס קענען מאכן אפילו לכתחילה? וואס זאגט מיר די משנה אז וואס? אז איך מעג עס נאר מאכן טאמער ס'איז געשען אינמיטן שבת, לאמיך עס מאכן לכתחילה, איך האב צייט שבת נאכמיטאג, ס'איז מכשירי מצוה, ס'איז דוחה את השבת, לאמיך עס מאכן. פארוואס קשירה? פארוואס עניבה? ווייל קשירה מיט עניבה איז די זעלבע זאך. אבער די בעיס פארוואס כ'זאל בכלל מעגן טון אזא זאך אויף שבת, איז נאר ווייל איך האלט אז מכשירי מצוה זענען דוחה. און אויב ס'איז דוחה פרעג איך דיר די זעלבע זאך וואס איך האב פריער געפרעגט אויף רבי אליעזר, לכאורה לאמיך עס מאכן אפילו מיטן שבת. זאגט די גמרא אלא לא קשיא, ווייטער דעם תירוץ וואס איך האב דיר געגעבן ביז יעצט נישט קיין גוטן תירוץ, נאר וואס לא קשיא, ס'איז א צווייטער תירוץ, הא רב שמעון הא רבנן, אז וואס, אז איינס איז רב שמעון און איינס איז רבנן, די משנה וואס האט געהאלטן אז וואס מען קען מאכן א קשר דאס איז רבנן, די ברייתא וואס האט געהאלטן מען דארף מאכן עניבה, דאס איז רב שמעון. דתניא אזוי ווי אונז האבן געלערנט, בן לוי שנפסקה לו נימא בכינור, א בן לוי וואס האט געהאלטן מיטן שבת שפילן, איז יעצט שנפסקה ס'האט זיך אפגעהאקט אינמיטן שבת זיין נימא, זאגט תנא קמא, קושרה, זאגן רבנן, קענסטו מאכן א קשר. ר' שמעון אומר, ר' שמעון זאגט, עונבה, ניין, דארפסטו מאכן א עניבה. ממילא וויל די גמרא זאגן, לכאורה דאס איז די מחלוקת, אדער דאס איז די חילוק צווישן די משנה מיט די ברייתא. אונזער משנה וואס האט געהאלטן מ'קען מאכן א קשר, דאס איז שיטת רבנן, וואס זיי האלטן אז וואס טאמער ס'איז נפסקה, וואס מיינט נפסקה? ס'איז מיטן שבת, ער האלט מיטן שפילן פארן קרבן, יעצט איז נפסקה, אויף דעם זאגן זיי אז וואס, קענסטו מאכן א קשר, קושרה, דו קענסט מיר נישט פרעגן, לאמיך מאכן פון אנהייב שבת אויכעט, אפילו לכתחילה נמי, די פאסט זיך, די קשיא פאסט נישט אויף רבנן, ווייל רבנן זאגן דאך קלאר, די ווארט איז שנפסקה, אינמיטן שבת, בשעת'ן שפילן, נפסקה, יעצט קען איך'ס פאררעכטן, און ממילא אונזער משנה זאגט טאקע אזוי ווי רבנן, אז וואס קושרה אז איך קען מאכן א קשר, מה שאין כן די ברייתא, וואס די ברייתא זאגט מען זאל מאכן עניבה, דאס איז שיטת ר' שמעון, וואס ר' שמעון זאגט עונבה, און ממילא האב איך דא א גוטן תירוץ צו מחלק זיין צווישן די משנה מיט די ברייתא. די משנה איז רבנן, וואס רבנן האבן געהאלטן אז וואס? אז מען מעג מאכן א קשר? איי מ'זאל זאגן מאך עס אפילו פון פאר שבת? זאג איך ניין, רבנן האבן קלאר געזאגט שנפסקו, עס איז געשען אינמיטן שבת, און ממילא דווקא דעמאלטס קען איך זאגן אז וואס? איך מעג עס פארעכטן. מה שאין כן די ברייתא, וואס די ברייתא זאגט מען דארף מאכן עניבה, מען דארף מאכן א באו, דאס איז שיטת ר' שמעון, און ממילא האסטו זייער גוט פארענטפערט. די ברייתא ברענגט דארט נאך א דריטע שיטה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף היא אינה משמעת את הקול, מאכן א קניפ אדער מאכן א עניווע, די סאונד וועט נישט זיין גוט, נאר וואס אלא משלשל מלמטה וכורך מלמעלה, דאס הייסט אז די סטרינגס זענען דאך געווען לאנג, פון אויבן אדער פון אונטן איז געווען צוגעבינדן, ממילא ברענג עס ארויף פון אונטן אויף ארויף, אדער משלשל מלמעלה, אדער ברענג פון אויבן, טאמער אויבן האסטו ספעיר סטרינגס שלעפ עס אויף אראפ. וכורך מלמטה פון אונטן עס צוריק צו בינדן, הייסט האט ער געהאלטן אז דו קענסט גיין בינדן געהעריג, אזוי ווי דו וואלטסט געמאכט פאר שבת מעגסטו שלעפן אדורך א נייע שטריק, אויף דעם זאגט רבי שמעון אז וואס, כ'קען גיין ווייט און דאס קען איך אויך טון אויף שבת. זאגט די גמרא נאך א תירוץ, ואיבעית אימא אז דו ווילסט זאל איך דיר ענטפערן א אנדערע וועג, דו האסט מיר געפרעגט א קשיא, אין די משנה שטייט קשירה, אין די ברייתא שטייט עניבה, וועל איך דיר געבן נאך א תירוץ, ואיבעית אימא הא והא רבנן, אין אמת'ן אריין, ביידע זענען רבנן. און ממילא די משנה פארשטיי איך זייער גוט. פארוואס שטייט אין משנה קשירה? ווייל ס'איז רבנן. רבנן האבן געזאגט אז טאמער ס'איז נפסקו מעג איך עס צובינדן. איי די ברייסע? ולא קשיא, דאס איז נישט קיין קשיא. פארוואס די ברייתא זאגט מיר אז וואס דווקא עניבה? איי עס איז דאך לפי שיטת רבנן. כאן באמצע, כאן מן הצד, ס'ווענדט זיך וואו ס'האט זיך צובראכן. טאמער ס'איז באמצע, וואס דארטן כדי ס'זאל גוט, די סאונד זאל זיין אקעי, דעמאלטס מוז איך עס מאכן בקשירה, און ממילא אויף דעם זאגט די משנה אז וואס קושרו, מה שאין כן אין די ברייתא, די ברייתא רעדט זיך אז דו דארפסט מאכן א עניבה, ווייל ס'רעדט זיך ס'איז מן הצד, ס'איז פון אויבן, אדער ס'איז פון ערגעץ פון אונטן, און ממילא וויבאלד פון די יענע זייט, דארטן קען איך מאכן א עניבה אויכעט, און ממילא זאגט מיר די ברייתא, מאך א עניבה. דאס הייסט צו זאגן פשוט ס'ווענדט זיך ווי אויפן הארפ ס'איז געשען, אין די משנה רעדט מען ס'איז געשען אינמיטן, וואס די איינציגסטע אפשען צו פאררעכטן דארטן איז מיט א קשר, ממילא מאך טאקע א קשר, אז דו קענסט מאכן א עניבה ווייל ס'איז פון אויבן ס'איז פון אונטן, דעמאלטס אוודאי האלטן חכמים אויכעט, מאך עס מיט א עניבה. ואיבעית אימא דו ווילסט זאל איך געבן נאך א תירוץ, הא והא באמצע, אין אמת'ן אריין ביידע ס'רעדט זיך אז ס'האט זיך געסנעפט אינמיטן מר סבר גזרינן און מר סבר לא גזרינן, אז וואס רבי שמעון האט געהאלטן פארוואס דארף איך מאכן א עניבה וויבאלד איך האב מורא געהאט אז איך על דיר לאזן מאכן א קשר אינמיטן, עסטו מארגן מאכן א קשר אויפן זייט אויכעט, זאגן קוק אינמיטן האב איך געמעגט מאכן א קשר, אויב אזוי אז ס'איז געסנעפּט פון די זייטן, פון אויבן, פון אונטן, מעג איך לכאורה אויך מאכן א קשר, און ממילא האט ער מורא געהאט, האט רבי שמעון געזאגט אין די משנה אין די ברייתא, מאך א עניבה, אפילו ס'איז געשען אינמיטן זאלסטו מאכן א עניבה, מה שאין כן אונזערע משנה, דאס איז שיטת רבנן, וואס זיי האבן געהאלטן, ניין, אז ס'איז געשען אינמיטן, אויב אזוי מעג איך מאכן א קניפ, איי מארגן וועסטו מאכן אויפן זייט אויך א קניפ, לא גזרינן, פון דעם האב איך נישט מורא געהאט. מה שאין כן ר' שמעון געהאלטן, ניין, כ'האב יא גוזר געווען, ממילא ווען די ברייתא זאגט אן עניבה איז דאס אפילו באמצע, אבער ר' שמעון האט געזאגט כ'האב מורא אז איך וועל דיר לאזן מאכן אינמיטן מיט א עניבה, מיט א קניפ, וועסט נאך מארגן מאכן אויפן זייט אויך מיט א קניפ, ממילא ר' שמעון האט גוזר געווען, מה שאין כן רבנן, זיי האבן נישט גוזר געווען, ממילא האבן זיי געזאגט אז מען קען נוצן באמצע קען מען מאכן מיט א קשר.